משיחת אור י ג תשרי תש מ.
אויף מסיים זיין מיט א ענין וואס איז סיי על פי נגלה און סיי על פי חסידות, און לכאורה דאס א קלאץ קשיא, און ביז איצט האב איך נישט געהערט פון איינעם ער זאל זיך אויף דערויף אפשטעלן, און דאס נאך נישט געפונען זאל זיין ערגעץ וואו געדרוקט אויכעט, און דאס איז איך האב ווי דערמאנט אז ס'איז דריי פעמים. איז דא דער יום טוב שחל להיות בשבת, סיי דער יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, דערנאך יום טוב ראשון של חג שחל להיות בשבת, און דערנאך יום טוב אחרון של חג וואס שמיני עצרת וואס אויכעט חל להיות בשבת, וואס דאס איז אלעמאל ווען דער יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, איז בדרך ממילא קומען די ימים טובים אויכעט חל להיות בשבת, און אויף דערויף זאגט מען נאר רבותינו נשיאינו שטעלן זיך אויף דערויף בתקיפות, היתכן אז אזא מין מצוה רמה ונישא ווי תקיעת שופר, דערנאך אויכעט לולב וכו', איז מען מבטל שחל להיות בשבת ובמקדש היו תוקעין אבל לא במדינה, מצד החשש וואס איז שייכות מער ניט ווי ביי קלי עולם. און מ'איז מבאר אויף דערויף וואס די גמרא זאגט אז די גזירה מצד גזירה דרבה וואס דאס איז שייכות מער נישט ווי ביי קלי עולם, נעמט מען צו די מצוות התקיעה ביי גדולי ישראל, ביי צדיקים גדולי ישראל ועמך כולם צדיקים, וואס דערמיט דאס איז מכריח צו זאגן אז בשבת איז די תקיעת שופר נישט נוגע, און ווי ער איז מבאר בארוכה אז די עניינים וואס טוען זיך אויף בימות השבוע דווקא על ידי תקיעת שופר איז ביום השבת טוהן זיי זיך אויף על ידי די עצם קדושה פון יום השבת ואדרבה נאך מערער ווי ער איז מבאר אין די דרושים ווי ס'קומט זיך ווי ס'טוהט זיך אויף על ידי תקיעת שופר וואס על פי זה ווערט זיך א שטורעמדיגע קשיא אויב אזוי וואס דארף מען האבן גזירה דרבה. וויבאלד אז שבת האט שוין אויפגעטאן איז אז ס'וואלט נישט געווען גזירה דרבה, ער האט ניט וואס צו בלאזן בשופר, די זאך האט זיך שוין אויפגעטאן. מ'קען נישט זאגן אז גזירה דרבה מער ניט ווי באצייכנט די צייט, אז ווען טוט אויף שבת אלץ וואס תקיעת שופר טוט אויף, איז דאס דווקא דעמאלט ווען ס'שייך איז דער ענין הגזירות בכלל, ווארום דאס איז היפך פשט הסוגיא. פשטות הסוגיא ניט אז גזירה דרבה באצייכנט מער ניט די צייט, אז דעמאלט ווען ס'קען זיין א ענין של גזירה דרבה דעמאלט דארף מען ניט בלאזן. וואס דער פירוש הפשוט קען מען אין דערויף זאגן אז דאס איז גזירה דרבה דארף מען האבן, אז ניט נאר אז מ'זאל ניט דארפן דאס האבן נאר דאס זאל ווערן א איסור. לולא גזירה דרבה דארף מען דאס ניט האבן.

כדי ס'קומט אויס אז מצד דעם עצם ענין אליין דארף מען נישט אנקומען צו גזירה דרבה, שבת האט שוין אויפגעטאן אלע עניינים. ווי כאמור דאס איז א קושיא פשוט, ואדרבה א שטורעמדיגע קשיא, און די זעלבע קשיא איז אויכעט בנוגע צו לולב וואס יום טוב הראשון של חג איז אויכעט במקדש היו נוטלין אבער נישט בגבולין ווי ער איז דארט מבאר בארוכה, און אויכעט דער טעם זאגט מען מעיין פון דעם טעם וואס מען זאגט בנוגע צו שופר, וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיק א חוץ מען זאגט עס נישט בנוגע צו מגילה, וויבאלד אבער אז די גמרא פארגלייכט אלע זאכן צוזאמען איז דאס אויך ביי מגילה אויכעט אזוי, במילא קומט זיך ביי די אלע דריי ווערט די זעלבע קשיא אויב אזוי וואס דארף מען האבן גזירה דרבה, און די קשיא דארף זיך האבן א תירוץ סיי ביט מי על דרך החסידות, וויבאלד די קשיא ווערט געבראכט אין חסידות, ס'דארף אבער האבן אויכעט א הסברה און א תירוץ אויכעט בדרך הנגלה, ווארום מ'קען זיך נישט זאגן אז זאל זיין פאנאנד וויבאלד אז דאס איז נגלה פון דעם נסתר און דאס איז דער נסתר פון דעם נגלה, דארף זיין די הסברה סיי על פי פנימיות התורה על פי דרך החסידות, סיי על פי דרך סיי על פי נגלה דתורה. איז ויש לומר די הסברה בזה, אז אפילו אז מען זאל זאגן אז שבת טוט אויף די אלע עניינים פון סוכה, פון שופר און פון לולב און פון מגילה, געפינט מען אבער כמה עניינים וואס מען מאכט דעמאלט זכר למקדש, ביז וואנעט אז מען זאגט אז מצד זכר למקדש איז דא עניינים של נוסח נוסחאות אין תפילה, עניינים פון מנהגי ישראל. וואס מצד דעם טעם וואס ווערט נתבאר אין חסידות אז שבת טוט עס אויף, איז דאס פארשטאנדיג אז דערפאר דארף מען דערצו נישט אנקומען. ס'ווערט זיך אבער די שאלה וויבאלד אז לאחר שחרב בית המקדש טוט מען כמה עניינים זכר למקדש, בדוגמא ווי מ'זאגט ביי חג הפסח אז זכר למקדש כך בנוגע צו כורך, אז כך עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים. במילא עס טוט מען א ענין וואס דאס איז זכר צו דעם מקדש, על דרך זה איז אמת טאקע מען דארף דערצו ניט אנקומען מצד דעם עצם ענין, מצד דעם ענין פון זכר למקדש האט מען געדארפט תוקע זיין בשופר כדי דערמאנען זיך אויף דעם זמן וואס מען האט תוקע געווען במקדש, שבו היו תוקעין אפילו כשחל בשבת, ועל דרך זה אויכעט ווי דער ענין איז על פי פנימיות התורה. אט דארט וואס מען זאגט אז מען טוט זכר למקדש איז דאך דאס אויכעט מוז מען דאך זאגן אז דאס איז ממשיך מעין פון דער הארה ווי ס'איז געווען בזמן שבית המקדש קיים אט דאס איז די פנימיות הענינים איז די זעלבע זאך האט מען געדארפט זאגן אין דעם ענין אויכעט וויבאלד אז ס'קומט צו גזירה דרבה איז דערפאר איז דאס אוסר דעם ענין אפילו און זכר למקדש קען דאס ניט קען דאס ניט אויפטון מבטל זיין די גזירה דרבה. און מען געפינט דוגמאות געפינט מען אין פסח, וואס בכלל איז דאך פסח און סוכות בדומה בכמה עניינים שווים זה לזה, געפינט מען אין דעם סדר א דבר והיפוכו, מען זאגט זכר למקדש דערפאר עסט מען כורך, דערביי זאגט מען אז דאס וואס מען לייגט די ענין פון די צלי די זרוע וואס מען לייגט צלי, זאל מען נזהר זיין ניט עסן דאס ביינאכט, כדי דאס זאל ניט הייסן אז מען עסט בדוגמא ווי ס'האט געגעסן בבית המקדש, אינו נאכל אלא צלי. און מען זאגט אויכעט אז זכר לחגיגה איז דאס דער ענין וואס מען שטעלט די ביעא, אבער מען איז נזהר אז ס'זאל ניט זיין א ענין אז דאס זאל זיין כולי וויבאלד זכר לחגיגה האט מען געדארפט אויך אוועק שטעלן א ענין של בשר און בשר בהמה דווקא, ווי א חגיגה וכיוצא בזה. זעט מען אז זכר למקדש האט אין זיך הגדרות, און ניט אז דאס איז מבטל כל הענינים. מען זעט אז דערפאר איז מען מגדיר און מען זאגט אז מען זאל ניט עסן דעם זרוע בגלל וויבאלד אז ער איז צלוי, ביז וואנעט אז ס'איז דא בכלל די זהירות אז מען זאל בכלל בליל הסדר ניט עסן קיין בשר צלוי? וביחד עם זה זאגט מען בפירוש אז מען מאכט א זכר למקדש, וואס על פי זה איז אויכעט פארשטאנדיג על פי נגלה, ובפשטות פארוואס מען דארף אנקומען צו גזירה דרבה, ווארום אניט וואלט מען דאס געדארפט טון זכר למקדש. על דרך זה איז אויכעט דא בנידון וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג בנוגע לפנימיות הענינים.